בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף ג', מ'הייבט אן דף ב' עמוד ב' אונטן, מיתיבי, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען, דף ב' עמוד א', די משנה, האט די משנה געזאגט אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר, און מ'האט געזען די גמרא האט אנגעהויבן מאי אור וואס מיינט דאס אור, האמיר געזען רב הונא אמר נגהי, ורב יהודה אמר לילי, רב הונא זאגט אור מיינט נגהי, ליכטיגקייט, אינדערפרי, און רב יהודה זאגט אז אור מיינט לילי ביינאכט, ס'טייטש די נאכט פאר ערב פסח. האט מען געזען נעכטן כמה וכמה ראיות כשיטת רב יהודה אז אור מיינט טאקע לילה, און היינט וועט מען זען נאך ראיות טאקע כשיטתו, זאגט די גמרא מיתיבי מר זוטרא, האט מר זוטרא א קשיא געפרעגט אויף רב הונא, וואס רב הונא זאגט אז אור מיינט טאג, שטייט אין א משנה, די משנה זאגט אין כריתות, המפלת אור לשמונים ואחד, בית שמאי פוטרין מקרבן, און בית הלל מחייבין, ס'טייטש אזוי, א פרוי וואס ווערט געבוירן ביי איר א קינד, איז האט זי ימי טומאה, זי האט ימי טהרה, און דערנאך דארף זי ברענגען א קרבן, דהיינו, למשל טאמער ביי א פרוי ווערט געבוירן א זכר, איז די דין איז, די ערשטע וואך נאך די זכר ווערט געבוירן, די ערשטע זיבן טעג, איז די פרוי טמא, נאכדעם, פון די זיבעטע טאג, עס טייטש בעצם פון די אכטע טאג, ביז די פערציגסטע טאג, ווערט גערופן די ימי טוהר, דאס איז טהור'ע טעג, אפילו אז ס'רינט בלוט דעמאלטס, איז די פרוי נאכאלץ טהור, זי קען דעמאלטס נישט טמא ווערן, און נאכדעם די פערציגסטע טאג ברענגט די פרוי א קרבן, און דעמאלטס ווערט זי אינגאנצן טהור. דאס איז ביי א זכר. וואס טוט זיך ביי א נקבה? ביי א נקבה איז אלעס דאפלט. ס'טייטש ביי א נקבה איז די ימי טומאה פערצן טעג, נאכדעם פון די פופצנטע טאג ביז די אכציגסטע טאג איז די ימי טוהר, וואס דעמאלטס קען זי נישט טמא ווערן, און דערנאך דארף זי ברענגען א קרבן. איז די שאלה איז, וואס איז טאמער א פרוי איז מפיל אינמיטן די ימי טוהר? וואס בעצם סתם אזוי א פרוי וואס איז מפיל א קינד דארף אויך ברענגען א קרבן, די שאלה דא איז צו זי דארף ברענגען נאך א קרבן אויף די צווייטע הפלה, צו זי קען יוצא זיין מיט די ארגינעלע קרבן וואס זי דארף ברענגען אויף די ארגינעלע לידה, איז די דין איז אז אוואדע יעדער איז מסכים דערצו אז משך די ימי טוהר טאמער א פרוי איז מפיל דארף זי נישט ברענגען א באזונדערע קרבן, נאר וואס וואס איז די מחלוקת אין די בית שמאי בית הלל, די מחלוקת איז וואס איז טאמער זי איז מפיל נאך די אכציגסטע טאג אבער פאר די איין און אכציגסטע טאג. ס'טייטש די נאכט צווישן די אכציגסטע און די איין און אכציגסטע. דא זאגן די בית שמאי אז זי דארף נישט ברענגען א נייע קרבן, נאר זי איז יוצא מיט די ארגינעלע קרבן, און די בית הלל זאגן דארף יא ברענגען א נייע קרבן. וואס איז די יסוד פון זייער מחלוקת? איז די יסוד אזוי, די בית שמאי זאגט זי דארף נישט ברענגען קיין נייע קרבן, ווייל היות וואס זי קען סייווי נישט יעצט ברענגען די ארגינעלע קרבן, ס'טייטש ווען איז די ערשטע רגע וואס א פרוי, אזא פרוי וואס האט א נקבה קען ברענגען א קרבן, די ערשטע רגע וואס זי קען ברענגען א קרבן, איז די איין און אכציגסטע טאג ביי טאג, נישט פשט ווייל די נאכט פריערט קען זי נישט ברענגען ווייל דאס איז א חלק פון די אכציג טעג, ניין, פשט איז אבער אז ביינאכט קען מען סתם אזוי טעכניש נישט ברענגען קיין קרבן, און במילא ברגע ס'ענדיגט זיך די אכציגסטע טאג, ס'האט זיך טאקע געענדיגט די אכציג טעג, אבער יעצט אז מ'האלט ביינאכט קען זי סיי ווי נישט ברענגען איר קרבן ביז אינדערפרי, און דערפאר אז זי איז יעצט מפיל איז מען אלעס כולל אינעם ארגינעלעם קרבן און זי דארף נישט ברענגען נאך א קרבן. בית הלל, מה שאין כן קריגן זיך, און זיי זאגן ניין, היות וואס יעצט למשל טאמער זי'עט זען בלוט עט זי דאך טמא ווערן, פשט ס'נישט קיין חלק פון די אכציג טאג, און די פראבלעם אז זי קען נישט ברענגען א קרבן איז סך הכל א טעכנישע פראבלעם, דערפאר זאגן די בית הלל, זי דארף יא ברענגען א נייע קרבן, אפילו טעכניש קען זי יעצט נאכנישט ברענגען דעם אלטן. זאגט דארט די משנה, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, בית הלל זאגט צו בית שמאי, מאי שנא אור שמונים ואחד מיום שמונים ואחד, אם שיוה לו לטומאה, לא ישוה לו לקרבן? וואס טייטש וואס א חילוק צווישן די נאכט פאר די איין און אכציגסטע טאג, און די איין און אכציגסטע טאג אליין? אזוי ווי די איין און אכציגסטע נאכט, וואס טייטש די נאכט פריער, טאמער זי ווערט טמא, איז אוודאי די דין אז די טומאה איז טומאה, ס'איז נישט פון די ימי טוהר, די זעלבע זאך וואלט מען אויך געדארפט זאגן אז טאמער זי איז מפיל דעמאלטס דארף זי ברענגען א נייע קרבן, אזוי ווי די קומענדיגע טאג, און אויף דעם זאגן די בית שמאי צוריק אז ס'איז נישט אזוי, ווייל א פרוי וואס איז מפיל ביינאכט איז אנדערש ווייל ביינאכט ווי נישט ווי קען זי נישט ברענגען איר ארגינעלע קרבנות אפילו טאקע אז ס'טעכניש און ממילא ביינאכט איז מען אלעס כולל אינעם ארגינעלעם קרבן, אבער על כל פנים פירט די גמרא אויס די ראיה מדקאמר בית הלל לבית שמאי מאי שנא אור שמונים ואחד מיום שמונים ואחד, בית הלל זאגן וואס א חילוק די נאכט פאר די איין און אכציגסטע טאג צו די איין און אכציגסטע טאג אליין, זעהן מיר אז זיי באנוצן זיך מיט א לשון אור אויף נאכט, שמע מינה אור אורתא הוא שמע מינה, איז א ראיה נאך א ראיה דא צו רב יהודה אז אור מיינט טאקע ביינאכט. זאגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא אויף רב הונא וואס רב הונא זאגט אור מיינט בייטאג. מיתיבי, א קשיא פון א ברייתא. די ברייתא זאגט, יכול יהא נאכל אור לשלישי, די דין איז אז א קרבן שלמים עסט מען לשני ימים ולילה אחד, ס'טייטש סיי די טאג וואס מ'איז מקריב די שלמים, די נאכט שפעטער, און די טאג דערנאך, צוויי טעג מיט א נאכט. וואלט מען געמיינט, זאגט די ברייתא, אז אפשר די נאכט דערנאך וואס טייטש די טאג, די נאכט, די טאג, די קומענדיגע טאג קען מען דאך אויכעט עסן, און די נאכט דערנאך אפשר אויכעט, מעג מען עסן דעם קרבן, פארוואס, ווייל אין תורה בעצם וואס שטייט אין תורה לגבי א קרבן שלמים, איז רש"י ברענגט די פסוק שטייט אין תורה ביום זבחכם יאכל, וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש ישרף, וואס טייטש מען עסט עס די טאג וואס מען איז עס מקריב, די זעלבע זאך די נעקסטע טאג, שפעטער זאגט די תורה די דריטע טאג פארברענט מען עס, וואס טוט זיך אבער מיט די נאכט פאר די דריטע טאג אויף דעם רעדט נישט די תורה, איז אויף דעם זאגט די ברייתא אפשר דעמאלטס מעג מען עסן, ווייל ודין הוא, מען קען לכאורה מאכן א בנין אב און זיך אפלערנען פון אנדערע קרבנות, זבחים, אנדערע קרבנות למשל א קרבן תודה איז נאכלים ליום אחד, א קרבן תודה מעג מען עסן איין טאג אזוי שטייט אין פסוק ביום קרבנו יאכל נאר יענעם טאג, און שלמים נאכלים לשני ימים, שלמים קען מען עסן אויף צוויי טעג און ממילא קען מען אפלערנען מה להלן לילה אחר היום, ביי א קרבן תודה קען מען עסן סיי די טאג ביום קרבנו יאכל און סיי די נאכט שפעטער קען מען אויכעט עסן ווייל שטייט אין פסוק לא יניח ממנו עד בוקר וואס טייטש די נאכט נאך די טאג קען מען נאך עסן און ממילא אף כאן די זעלבע זאך די שלמים וואס מען קען עסן צוויי טעג, וואלט איך אויך געדארפט זאגן לילה אחר היום אז די נאכט שפעטער קען מען אויך עסן, אז מען קען עסן א שלמים צוויי טעג מיט צוויי נעכט, תלמוד לומר, פארדעם שטייט אין פסוק, ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום, וואס טייטש די טאג אליין וואס מען איז מקריב די שלמים קען מען דאס עסן, און די זעלבע זאך די נעקסטע טאג, אבער והנותר עד היום, נאר בייטאג קען מען דאס עסן, נאר די צווייטע טאג, בעוד יום הוא נאכל, ואינו נאכל לאור שלישי, די נאכט שפעטער קען מען דאס נישט עסן, אפילו מען ווארט טאקע און מען פארברענט עס הערשט די דריטע טאג, אבער די נאכט נאך די צווייטע טאג פאר די דריטע טאג די נאכט אינצווישן טאר מען דאס נישט עסן. איי, זאגט די ברייתא יכול ישרף מיד, אפשר זאל מען טאקע קענען פארברענען אויך ביינאכט, וואס טייטש די טאג וואס מען איז מקריב די שלמים עסט מען עס, די נאכט שפעטער אויכעט, די טאג דערנאך די צווייטע טאג אויכעט, און גראד ביינאכט קען מען דאס פארברענען, און אויך דאס איז מען אויך אויסלערנען פון א בנין אב, ודין הוא, זבחים נאכלין ליום ולילה אחד, ושלמים נאכלין לשני יום ולילה אחד, יעדע קרבן למשל א קרבן תודה, עסט מען בייטאג און ביינאכט אזוי מען האט געזען, א שלמים עסט מען צוויי טעג מיט די נאכט אינצווישן, און ממילא זאל מען מאכן א בנין אב, מה להלן תיכף לאכילה שריפה, אזוי ווי ביי יעדן קרבן, גראד נאכן עסן פארברענט מען דאס, וואס טייטש מען עסט עס בייטאג, און די זעלבע זאך מעג עס עסן די נאכט דערנאך, און אינדערפרי גראד פארברענט מען עס, אף כאן, דא אויך ביי שלמים זאל איך זאגן תיכף לאכילה שריפה, אז גראד נאכן עסן זאל מען עס פארברענען, מען עסט עס בייטאג, ביינאכט, בייטאג די צווייטע טאג, און גראד ביינאכט פארברענט מען עס, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף, וואס מען דרש'נט ביום אתה שורפו, ואי אתה שורפו בלילה, אז מען מעג עס נאר פארברענען בייטאג נישט ביינאכט, און ממילא ביינאכט, די נאכט פאר די דריטן טאג, טאר מען דאס טאקע נישט עסן, אבער מען פארברענט עס אויך נישט מען ווארט ביז די דריטע טאג דאס צו פארברענען, אבער על כל פנים פירט מען אויס די ראיה, מדקאמר יהא נאכל אור לשלישי, זעהן מיר די ברייתא זאגט אז די קרבן שלמים זאל מען עסן אור לשלישי ס'טייטש די נאכט פאר די דריטע טאג, אלמא אור אורתא הוא, זעהן מיר קלאר אז די ברייתא באנוצט זיך מיטן לשון אור אויף ביינאכט, שמע מינה, איז טאקע א ראיה נאך א ראיה פון די ברייתא כשיטת רב יהודה. זאגט די גמרא ווייטער, נאך א ראיה תא שמע פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אור של יום הכיפורים, וואס מ'עט טאקע זעהן א ראיה אז דאס מיינט די נאכט פון יום כיפור, מתפלל שבע ומתודה דאווענט מען שמונה עשרה זיבן ברכות אזוי ווי יעדע שבת יעדע יום טוב, חוץ פון דעם וואס מען זאגט אויך וידוי, שחרית מתפלל שבע ומתודה, זעלבע זאך ביי שחרית זאגט מען זיבן ברכות מיט וידוי, ביי מוסף מתפלל שבע ומתודה, ביי מנחה מתפלל שבע ומתודה, ביי ערבית, טייטש מוצאי יום כיפור, מתפלל מעין שמונה עשר, דאווענט מען די תפילת הביננו, וואס דאס איז א קיצור פון שמונה עשרה א שפעציעלע ברכה וואס מען האט מתקן געווען א קורצע תפילה ווען מען יאגט זיך, וואס דאס מוצאי יום כיפור מענטשן יאגן זיך צו גיין אויספאסטן, מעג מען אויכעט זאגן די ברכה פון הביננו, רבי חנינא בן גמליאל אומר משום אבותיו ער קריגט זיך, און ער זאגט מתפלל שמונה עשר שלימות, מען דארף דאווענען א געהעריגע שמונה עשרה מוצאי יום כיפור נישט הביננו, פארוואס? מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת, מען דארף זאגן אתה חוננתני ביי די ברכה פון חונן הדעת, וואס דאס ליגט נישט אין הביננו, ממילא דארף מען דאווענען א געהעריגע שמונה עשרה. אבער על כל פנים, אנפאנג ברייתא זעהט מען דאך אלמא אור אורתא הוא, פון דעם וואס שטייט אור של יום הכיפורים זעהט מען אז אור מיינט ביינאכט, שמע מינה איז טאקע נאך א ראיה אז די ברייתא באנוצט טאקע א לשון אור אויף ביינאכט און נישט אויף בייטאג א ראיה צו רב יהודה, זאגט די גמרא, די לעצטע ראיה, וואס דאס איז א ראיה וואס דאס קען מען נישט אפפרעגן, ווייל אלע ראיות ביז יעצט קען מען בעצם אפפרעגן זאגן, די ברייתא טאקע האט זיך באנוצט מיט א לשון אור אויף ביינאכט, אבער עס איז נישט קיין ראיה קעגן רב הונא, עס קען זיין אז אמאל נוצט מען די לשון און אמאל נוצט מען די לשון, קען זיין ביי אונז אין משנה מיינט טאקע אור יא בייטאג, אבער יעצט וועט מען זען א קלארע ראיה אז דאס וואס שטייט אור לארבעה עשר ביי אונזער משנה מיינט קלאר ביינאכט, תא שמע דתני דבי רב שמואל האבן געלערנט קלאר אין א ברייתא לילי ארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר, שטייט קלאר לילי אז ביינאכט איז מען בודק נישט בייטאג, אלמא אור אורתא הוא זעהן מיר קלאר אז אור וואס שטייט ביי אונזער משנה מיינט ביינאכט, ווייל ביינאכט איז טאקע די זמן פון בדיקת חמץ, און ממילא איז א קשיא אויף רב הונא, וויאזוי זאגט רב הונא אור מיינט נגהי, נגהי בייטאג, לכאורה זעהן מיר דאך קלאר אז אור מיינט ביינאכט ביי אונזער משנה, אלא נאר און ממילא זאגט טאקע די גמרא, בין רב הונא בין רב יהודה דכולי עלמא אור אורתא הוא יעדער איז אוודאי מודה אז אור מיינט ביינאכט, קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם, ולא פליגי נישטא דא קיין מחלוקת, נאר מר כי אתריה מר כי אתריה, יעדער איינער האט גענוצט די לשון וואס מען האט גענוצט אין זיין פלאץ, באתריה דרב הונא קרו נגהי, ביי דער שטאט פון רב הונא פלעגט מען רופן ביינאכט נגהי, פאר דעם זאגט רב הונא נגהי אבער ס'מיינט נישט בייטאג ס'מיינט אוודאי ביינאכט, און באתריה דרב יהודה קרו לילי, אין דעם שטאט פון רב יהודה פלעגט מען רופן ביינאכט לילי, פאר דעם זאגט ער אז אור איז לילי אבער בעצם איז נישט דא דא קיין מחלוקת, זאגט יעצט די גמרא ותנא דידן, מאי טעמא לא קתני לילי, פארוואס טאקע דער תנא פון אונזער משנה זאגט נישט קלאר לילי יעדער זאל וויסן וואס מ'מיינט, ענטפערט די גמרא, לישנא מעליא הוא דנקט, דער תנא וויל אנכאפן א שענערע לשון, אור איז א שענערע לשון פון לילי, ס'איז א לשון פון ליכטיגקייט, און במילא כאפט מען אן די שענערע לשון ווי איידער די שוואכערע לשון, וכדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, אז א מענטש זאל נישט ארויסזאגן פון מויל א שוואכע זאך, א זאך וואס איז נישט גלייך, א זאך וואס איז נישט שיין, און דאס טאקע האט די משנה געטון, פארדעם כאפט די משנה אן א לשון אור, ווי זעהן מיר א ראיה אז א מענטש זאל אלעמאל אנכאפן א גלייכע לשון, שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו, ווייל מען טרעפט מיר אין פסוק, דער פסוק האט מוסיף געווען אכט אותיות אלץ כדי נישט ארויסצוזאגן עפעס מיט א שוואכערע לשון, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי די בהמות זענען אריין דארט אין תיבת נח, שטייט אין פסוק מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, פארוואס שטייט אשר איננה טהורה, וואלט געקענט שטיין פשוט הטמאה, הטמאה איז פינף אותיות, אשר איננה טהורה איז דרייצן אותיות, דער פסוק האט מוסיף געווען דא נאך אכט אותיות, כדי מ'זאל עס טאקע אפלערנען פון דעם אז ווען מ'קען אנכאפן א גלייכערע לשון, איננה טהורה איז א גלייכע לשון ווי אנכאפן טמאה, דארף מען טאקע אנכאפן א גלייכערע לשון. יעצט בעצם, ס'ווערט אוודאי דערמאנט אין אסאך פסוקים די לשון טמא, נאר וואס דען, דער פסוק דארף אויף איין פלאץ מגלה זיין אז אזוי דארף זיך א מענטש פירן. זאגט די גמרא רב פפא אמר, רב פפא ברענגט א צווייטע ראיה וואס מ'זעט דער פסוק האט געטוישט די לשון אלץ אנצוכאפן א גלייכע לשון, די ערשטע פון רבי יהושע בן לוי האט מען א ראיה געברענגט, אז דער פסוק האט צוגעלייגט אכט אותיות כדי צו טוישן די לשון אויף א שענערע לשון, רב פפא זאגט תשע אז ער האט א דוגמא ווי דער פסוק האט געטוישט ניין אותיות כדי צו זאגן א שענערע לשון, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, פארוואס שטייט אשר לא יהיה טהור, די פסוק וואלט דאך געקענט זאגן טמא, טמא איז דריי אותיות, אשר לא יהיה טהור אפילו מען שרייבט טהור אן א ו' איז עס צוועלף אותיות איז ניין אותיות לענגער, נאר וואס דען זעהן מיר פון דעם אז מען דארף ענדערש אנכאפן א גלייכערע לשון, רבינא אמר רבינא זאגט עשר ו' דטהור, רבינא זאגט פארקערט די פסוק האט צוגעלייגט צען אותיות ווייל טהור שרייבט מען בכל זאת מיט א ו' און ממילא אשר לא יהיה טהור איז צען אותיות מער ווי פשוט שרייבן טמא, על כל פנים פון דא איז אויך א ראיה אז דער פסוק פארדרייט די לשון אלעס כדי צו זאגן א גלייכע לשון און נישט קיין דבר מגונה, ברענגט די גמרא נאך א ראיה, רב אחא בר יעקב אמר, שש עשרה, זעכצן אותיות זעהן מיר אז דער פסוק לייגט צו כדי אנצוכאפן א גלייכע לשון, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור, מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור איז זעקס און צוואנציג אותיות, אנשטאטס פשוט שרייבן מקרה טמא הוא וואס איז צען אותיות, זעהן מיר אז דער פסוק האט צוגעלייגט זעכצן אותיות אלעס כדי צו שרייבן א לשון נקיה, זאגט די גמרא, א ברייתא תנא דבי ר' ישמעאל, לעולם יספר אדם בלשון נקיה, א מענטש זאל אלעמאל רעדן מיט א לשון נקיה, אויך א ראיה פון א פסוק, שהרי בזב קראו מרכב, ובאשה קראו מושב, ס'דאך דא א דין אז א זב, א זבה, א נידה, א יולדת, איז זענען טמא, זענען מיט א הארבע טומאה, וואס די דין איז אז ס'דא ביי זיי די טומאות מרכב און מושב, מרכב און מושב איז טייטש אז טאמער זיי זיצן אדער זיי ליגן אדער זיי רייטן אויף א זאך וואס איז געמאכט צו זיצן אויף דעם, געמאכט צו ליגן אויף דעם, געמאכט צו רייטן אויף דעם, ווערט עס טמא מיט א הארבע טומאה, יעצט טומאת מרכב און מושב איז בעצם די זעלבע סארט טומאה, פון דעסט וועגן ביי א זב כאפט אן דער פסוק א לשון מרכב, וואס איז א לשון פון רייטן, און ביי א זבה, ביי א פרוי וואס זעט בלוט, כאפט אן דער פסוק א לשון פון מושב, וואס איז א לשון פון זיצן, פארוואס טוישט דער פסוק די לשון? ווייל שרייבן ביי א פרוי מרכב איז נישט קיין שיינע לשון, ווייל א פרוי רייט נישט א בהמה אזוי ווי א מאן רייט א בהמה, ווייל ווען א מאן רייט א בהמה גייט ער מיט די פיס אויפגעשפרייט, א פרוי האלט ביידע פיס אויף איין זייט מחמת צניעות, און ממילא זעהן מיר אז די פסוק כאפט אן א לשון מושב אפילו מען וואלט געקענט אנכאפן א לשון מרכב, פון דעסטוועגן כאפט מען אן אן איידעלע לשון, ואומר, און די ברייתא ברענגט נאך צוויי ראיות, שטייט אויך אין פסוק אין איוב, ותבחר לשון ערומים, זאלסט דיך קלויבן מיט ווערטער פון חכמים, וואס טייטש ריינע ווערטער, ואומר נאך א ראיה פון א פסוק שטייט אויך אין איוב, ודעת שפתי ברור מללו, אז א מענטש דארף אנכאפן ריינע ווערטער, קלארע ווערטער, על כל פנים זעהן מיר אז א מענטש דארף רעדן בלשון נקיה. פרעגט די גמרא מאי ואומר, וואס דארף מען טאקע נאך צוויי ראיות, האבן מיר דאך שוין געזעהן פון דעם וואס שטייט מושב אנשטאטס מרכב, אז א מענטש דארף אנכאפן א לשון נקיה, וואס דארף מען די צוויי פסוקים פון איוב? זאגט די גמרא ווייל וכי תימא איך וואלט ווען געמיינט, הני מילי בדאורייתא, אז נאר די תורה דארף מקפיד זיין אויפן לשון, אבל בדרבנן לא, חכמים מוזן נישט מקפיד זיין אין משניות און אין ברייתות אויף א ריינע לשון, תא שמע, דערפאר ברענגט מען א ראיה פון א פסוק, שטייט אין פסוק ואומר ותבחר לשון ערומים, אז א מענטש דארף אנכאפן א לשון פון חכמים, לאו דווקא דער פסוק דארף אזוי רעדן נאר יעדער מענטש דארף אזוי רעדן, וכי תימא נאך אלץ וואלט איך געזאגט הני מילי בדרבנן, דאס איז דווקא ווען חכמים לערנען פאר פאר אנדערע מענטשן הלכות דארף מען אנכאפן א ריינע לשון, אבל במילי דעלמא סתם זאכן נישט, לא,

און ער ווארפט זיך פון זייט צו זייט, איז דארט אוודאי איז דא א פחד, מילא א פרוי ווען זי זיצט אויף א גמל, זיצט זי טאקע אויף אן אופן פון ותרכבנה, פון רייטן מיט ביידע פיס אויף ביידע זייטן, מה שאין כן אויף סתם א בהמה, איז נישט אלעמאל רכיבה, נאר רוב מאל איז עס מושב, און דערפאר טוישט דער פסוק א לשון מושב אנשטאטס מרכב. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, א צווייטע פלאץ וואס מען זעט א לשון פון רכיבה ביי פרויען, והכתיב שטייט אין פסוק ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור זעהן מיר ווייטער א לשון פון מרכב ביי א פרוי, ענפערט די גמרא התם משום בניו אורחא הוא, דארט ווערט אויך דערמאנט סיי די פרוי פון משה און סיי די זון פון משה, אז שטייט שוין מרכב ביי לגבי די זון שטייט שוין אויך לגבי די פרוי, אבער אוודאי נישט קיין ראיה פון די פסוק, ווייל אוודאי די פרוי געזעצן מיט די פיס אויף די זייט, פרעגט די גמרא נאך א פסוק והכתיב, שטייט אין פסוק אביגיל איז דארט געגאנגען איבערבעטן דוד, בעטן דוד זאל נישט הרג'ענען איר מאן, שטייט והיה היא רוכבת על החמור, זעהן מיר אז האט געריטן שטייט רוכבת איז א לשון פון מרכב, ענפערט די גמרא התם משום ביעתותא דליליא אורחא הוא, קודם כל איין תירוץ איז אלס ביינאכט שטייט אין פסוק ס'איז געווען ביינאכט און במילא אלס די פחד פון ביינאכט א פרוי האט מורא אז די זי זעהט נישט ווי די בהמה גייט און במילא איז יא געזעצן אויף אן אופן פון מרכב, ואיבעית אימא, א צווייטע תירוץ משום ביעתותא דליליא ליכא, משום ביעתותא דדוד איכא, זי האט מורא געהאט זי גייט יעצט רעדן מיט דוד, אלס די פחד האט זי מורא געהאט צו זיצן מיט די פיס אויף די זייט, ואיבעית אימא נאך א תירוץ ביעתותא דדוד נמי ליכא, משום ביעתותא דהר איכא, ס'איז געווען דארט אויף א בארג, שטייט דארט קלאר אין פסוק והיא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר, שטייט ס'געווען אויף א בארג און ממילא אויף א בארג האט מען מורא, איז זי יא געזעצן א בחינה פון מרכב, אבער אוודאי נארמאל זיצט א פרוי א בחינה פון מושב, פרעגט יעצט אבער די גמרא, ובאורייתא מי לא כתיב טמא, די גמרא האט געברענגט א ראיה אז פון דעם די פסוק זאגט נישט טמא איז א ראיה אז מ'דארף רעדן א לשון נקיה, זעהן מיר אין ערגעץ נישט די תורה זאל כאפן א לשון טמא, נאר וואס דען ענטפערט די גמרא אזוי, אלא כל היכא דכי הדדי נינהו, ווען ביידע לשונות זענען גלייך, איז משתעי בלשון נקיה, איז אוודאי ענדערש זאל א מענטש אנכאפן די ריינע לשון אזוי ווי די תורה טוט, אבער כל היכא דנפישין מילי משתעי בלשון קצרה, דארט וואו ס'הייבט אן פארלענגערט ווערן, וואס טייטש אז אויב מ'רעדט בלשון נקיה דארף מען רעדן לענגער, דעמאלטס אוודאי ענדערש רעדן קערצער, און פאר דעם שטייט טמא, ווי איידער שרייבן אשר לא טהור אדער אשר איננו טהור, וואס איין פלאץ דארף עס אוודאי די תורה שרייבן צו מגלה דעת זיין א מענטש זאל וויסן אז מען דארף רעדן לשון נקיה, אבער איבעראל שרייבן די לאנגע לשון, דאס אוודאי דארף מען נישט טון נאר ענדערש שרייבן א לשון קצר, כדאמר רב הונא אמר רב, ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום ר' מאיר, לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה, א מענטש דארף אלעמאל רעדן א דרך קצרה, ווייל אז מען רעדט קערצער און מער צו די זאך געדענקט מען עס בעסער, און ממילא סתם פארדרייען ווערטער אלץ כדי נישט צו זאגן די ווארט טמא, אוודאי דאס איז נישט די וועג, נאר מען דארף אלעמאל מקצר זיין,

די מפרשים שטעלן זיך פארוואס פרעגט די גמרא נאכאמאל די שאלה, מ'האט דאך שוין פריער פארענטפערט, אבער בכל זאת די גמרא פרעגט דא אז היות וואס ביידע זענען די זעלבע לאנג פארוואס טאקע שטייט רוכבת און נישט יושבת, ענטפערט די גמרא רכבת כתיב, שטייט רכבת אן א ו' און מילא רכבת איז טאקע קערצער פון יושבת, און פאר דעם כאפט אן דער פסוק א לשון פון רכבת, אבער דארט וואו ס'איז די זעלבע לאנג דארף מען אוודאי אנכאפן א לשון נקיה, פארציילט די גמרא, הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרב, צוויי תלמידים זענען געזעצן פאר רב, חד אמר איינער האט געזאגט שויתינן האי שמעתא כדבר אחר מסנקן, די שמועה, די הלכה, די מימרא וואס רב האט פארגעלערנט האט מיר געמאכט מיד ווי א דבר אחר, וחד אמר און דער צווייטער זאגט שויתינן האי שמעתא כגדי מסנקן, ס'האט מיר מיד געמאכט ווי א מידע גדי, וואס א גדי איז דאך א כשר'ע בעל חי, ולא אישתעי רב בהדי דהיאך, רב האט נישט גערעדט מיטן ערשטן תלמיד מער א גאנץ לעבן, ס'דא מפרשים אז ס'איז נאר געווען דרייסיג טאג, אבער על כל פנים רב האט נישט געוואלט רעדן מיט אים, ווייל ער האט אנגעכאפט א געמיינע לשון, א לשון פון א דבר אחר וואס איז מיד. זאגט די גמרא נאך א מעשה, הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דהלל, ס'איז געווען צוויי תלמידים זעצן פאר הלל, וחד מינייהו רבי יוחנן בן זכאי, איינער פון זיי איז געווען רבי יוחנן בן זכאי, ואמרי לה, ס'איז דא וואס זאגן אביסל אנדערש די מעשה אז קמיה דרבי, ס'איז געווען צוויי תלמידים זעצן פאר רבי, וחד מינייהו רבי יוחנן, איינער פון זיי איז געווען רבי יוחנן, על כל פנים חד אמר איינער פון די צוויי תלמידים, וואס דאס איז אדער רבי יוחנן בן זכאי אדער רבי יוחנן האט געזאגט, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה, פארוואס ווען מען נעמט געצייטיגטע טרויבן אראפ פון בוים לייגט מען עס דווקא אין טהור'ע כלים, אבער ביי זיתים מעג עס אויך זיין אין טמא'נע כלים, ווייל בעצם די חילוק איז אז די טרויבן ווען מען נעמט עס אראפ פון בוים קומט ארויס פון דעם זאפט, און דער זאפט וואס קומט ארויס איז בעצם געהעריגע וויין, דערפאר ווערן די טרויבן מוכשר לקבל טומאה, ווייל ס'איז א חשוב'ע משקה, און דערפאר דארף מען זיכער מאכן אז די כלי איז טהור, מה שאין כן ביי זיתים, איז די זאפט וואס קומט ארויס ווען מ'נעמט עס צאם ארגינעל איז נישט קיין געהעריגע אויל, דערפאר איז עס נישט מכשיר די זיתים לקבל טומאה, און דערפאר מוזן נישט די כלים זיין טהור, אבער על כל פנים אזוי האט ר' יוחנן צו ר' יוחנן בן זכאי געפרעגט, וחד אמר, און די אנדערע תלמיד האט נישט געזאגט מפני מה אין מוסקין בטהרה, נאר ער האט געזאגט מפני מה בוצרים בטהרה מוסקים בטומאה, ער האט נישט אנגעכאפט די לשון נקיה, אמר, האט רבי געזאגט, מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל, איך בין זעכער אז דער וועט זיין צו רבי יוחנן צו רבי יוחנן בן זכאי וועט זיין א מורה הוראה בישראל, ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל, און ס'איז טאקע אזוי געווען. פארציילט די גמרא א ענליכע מעשה הנהו תלתא כהני, ס'איז געווען דריי כהנים וואס יעדער איינער האט געקריגן א חלק פונעם לחם הפנים, חד אמר להו, איינער האט געזאגט פאר די אנדערע צוויי, הגיעני כפול, מיין חלק, מיין שטיקל איז געווען אזוי גרויס ווי א פול, א געוויסע בונדל. וחד אמר הגיעני כזית, איך האב געקריגן א כזית. וחד אמר, און דער דריטער האט געזאגט הגיעני כזנב הלטאה, אזוי ווי די וויידל פון א לטאה, ס'איז איינער פון די שרצים, ער האט נישט גערעדט אין א לשון נקי, ער האט גערעדט א לשון מגונה, בדקו אחריו האט מען טאקע בודק געווען דעם דריטן כהן'ס יחוס, ומצאו בו שמץ פסול, און מ'האט טאקע געטראפן אז ער איז א פסול'ע כהן, וואס טייטש ער שטאמט פון א חלל, ער איז פסול לכהונה. איי פרעגט די גמרא וויאזוי קען זיין אזא זאך, והתנן מ'האט דאך געלערנט אין א משנה אין קידושין אין בודקין מן המזבח למעלה, וואס טייטש א מענטש פאר ער האט חתונה מיט א פרוי דארף ער זיכער מאכן איר יחוס אז זי שטאמט נישט פון פסולי חיתון אז זי איז מותר לבוא בקהל איז שטייט דארט אז אין בודקין מן המזבח ולמעלה וואס טייטש אז טאמער מען זעט איינער פון די עלטערן פון די פרוי איז געווען א כהן צו א טאטע צו א זיידע איר איז געווען א כהן דארף מען נישט בודק זיין מער די יחוס פון דארט אויף ארויף פארוואס ווייל א כהן איז זיכער אז מען האט בודק געווען פאר ער האט געטון די עבודה האט מען זיכער בודק געווען אז ער איז א כשר'ע כהן, און ממילא דארף מען נישט נאכאמאל בודק זיין, איז טאמער מ'איז אזוי זעכער אז מ'איז בודק אלע כהנים, ווי קען זיין אז ס'איז געווען דא א כהן וואס האט געטון די עבודה, און שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז ער מצאו בו שמץ פסול? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט די גמרא לא תימא שמץ פסול, אלא אימא שחץ פסול, וואס טייטש נישט פשט מ'האט טאקע געטראפן אז ער שטאמט פון חללים, ווייל דאס האט מען אוודאי בודק געווען, נאר מ'האט געטראפן אין אים א גסות רוח, וואס טייטש א גאווה, און מ'האט בודק געווען, מ'האט געזען אז ער איז מבזה את הקדשים, די דין איז ווען א כהן איז מבזה את הקדשים אדער מבזה איינע פון די עבודות, איז ער פסול לכהונה, ער טאר נישט טון די עבודה, און במילא דאס האט מען געטראפן ביי דעם כהן, ואי בעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, שאני התם דאיהו דארע נפשיה, ער אליין האט געברענגט א ריעותא אויף זיך, וואס טייטש נארמאל איז מען בודק, מ'האט טאקע בודק געווען ביי אים, אבער כנראה מ'האט נישט גענוג גוט בודק געווען, ברגע וואס ער האט געזאגט אזא לשון האט מען בעסער בודק געווען און מ'איז געוואויר געווארן טאקע אז ער איז פסול לכהונה. איז פארציילט טאקע די גמרא נאך א מעשה וואס מען זעהט טאקע אז א מענטש האט גענוצט א לשון און מיט די לשון וואס ער האט גענוצט האט מען אים געפאקט אויף עפעס, ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים, ס'איז געווען א גוי וואס פלעגט גיין עסן פונעם קרבן פסח אין ירושלים, ס'הייסט א גוי טאר נישט עסן פון קרבן פסח אבער ער איז געגאנגען און האט זיך פארשטעלט ווי א איד ארויף צו ירושלים, מען האט נישט באמערקט אז ער איז א גוי ובמילא ער האט זיך דארט משתתף געווען און געגעסן פון קרבן פסח. אמר, ער האט אמאל געזאגט צו רבי יהודה בן בתירא, כתיב שטייט אין פסוק כל בן נכר לא יאכל, און כתיב שטייט אין פסוק כל ערל לא יאכל, אז א גוי טאר נישט עסן פון קרבן פסח, ואנא הא קא אכילנא משופרי שופרי, און איך האב געגעסן פון די בעסטע חלקים פונעם קרבן פסח האט זיך באוויזן מיט דעם, אמר ליה רבי יהודה בן בתירא, האט רבי יהודה בן בתירא אים געזאגט, מי קא ספו לך מאליה, האט מען דיך דען געגעבן פונעם וויידל, ס'הייסט די וויידל איז די בעסטע שטיקל, זיי האבן דיר נישט געגעבן די בעסטע שטיקל פלייש, זיי האבן געוויסט ביסט א גוי, אמר ליה האט דער אראמישער גוי געזאגט טאקע לא, מען האט מיר קיינמאל נישט געגעבן פון די וויידל א פלא, זאגט רבי יהודה בן בתירא, כי סלקת להתם, אימא להו ספו לי מאליה, ווען דו קומסט אן אהין נאכאמאל, זאג זיי זאלן דיר געבן א חלק פון די וויידל, עסטו זען צו זיי וועלן דיר געבן צו נישט, כי סליק, ווען ער איז אהינגעגאנגען, אמר להו האט ער געזאגט דארט פאר די חברה, מאליה ספו לי געטס מיר פון די אליה, פונעם וויידל, אמרו ליה, האבן זיי אים געפרעגט, אליה לגבוה סלקא, ס'טייטש די אליה די וויידל גייט דאך אויפן מזבח, מ'איז עס מקטיר אויפן מזבח, מ'עסט עס נישט, אמרו ליה האבן זיי אים געזאגט, מאן אמר לך הכי, ווער האט דיך געזאגט זאלסט אונז בעטן דעם וויידל, אמר להו, האט דער גוי געזאגט רבי יהודה בן בתירא, רבי יהודה בן בתירא האט מיר געזאגט, איך זאל ענק בעטן פון דעם וויידל, ס'טייטש איך צאל אזוי ווי יעדעם, ס'קומט מיר א חלק פון די בעסטע פונעם וויידל, אמרו האבן זיי געזאגט מאי האי דקמן, וואס איז דאס וואס גייט דא פאר? זעכער האט רבי יהודה בן בתירא נישט געוואלט מען זאל אים געבן די וויידל, ווייל די וויידל טאר מען דאך נישט עסן, איז טאקע בדקו בתריה, ואשכחוהו דארמאה הוא, מען האט בודק געווען נאך אים און געוואויר געווארן טאקע איז א גוי וקטלוהו מען האט אים געהארגעט, שלחו ליה לרבי יהודה בן בתירא, האט מען געשיקט צו רבי יהודה בן בתירא זאגן, שלם לך רבי יהודה בן בתירא ס'איז שלום פאר דיר, דאת בנציבין, ומצודתך פרוסה בירושלים, אז דו זיצט דארט אין נציבין, און דיין געפענג איז פרוס אויף ירושלים, האסט שוין געפאנגען דעם גוי אין ירושלים אן אפילו זיין דא, פון דארט האסטו ערלעדיגט זאל געשען. פארציילט די גמרא נאך א מעשה וואס מ'זעט מ'דארף אויפפאסן אויפן לשון, רב כהנא חלש, רב כהנא איז קראנק געווארן, שדרוה רבנן לרב יהושע בריה דרב אידי, האבן די חכמים געשיקט רב יהושע בריה דרב אידי צו גיין מבקר חולה זיין רב כהנא'ן, אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט זיל בדוק מאי דיניה, גיי זיי בודק וואס טוט זיך מיט אים, וואס ער מאכט, אתא, איז רב יהושע אנגעקומען צום שטוב פון רב כהנא, אשכחיה דנח נפשיה האט ער געזען אז רב כהנא איז שוין נפטר געווארן, קרעיה ללבושיה, ער האט געריסן קריעה, ואהדריה לקרעיה לאחוריה, און ער האט צוריקגעדרייט די ריס פון די קריעה אויף צוריקצווועגס, אז ווען ער קומט צוריק זאלן די חכמים נישט באמערקן אז זיין בגד איז צוריסן אז רב כהנא איז אוועק, ובכי ואתי און ער האט געוויינט און אזוי געקומען, אמרו ליה, האבן זיך אנגערופן צו אים זיי האבן געזען די חכמים האבן געזען ווי ער וויינט אזוי, האבן זיי געפרעגט נח נפשיה רב כהנא איז אוועק, אמר להו, האט רב יהושע געזאגט אנא לא קאמינא, איך האב דאס נישט געזאגט, אזוי ווי שטייט אין פסוק ומוציא דבה הוא כסיל, אז איינער וואס געבט ארויס א שלעכטע שמועה איז א כסיל, איז א נאר, איך רעד נישט איך זאג נישט ארויס פון מיין מויל שלעכטע ווערטער, זאגט די גמרא אן ענליכע מעשה, יוחנן חקוקאה, נפק לקרייתא, יוחנן חקוקאה איז געגאנגען צו די פלעצער דארט ווי ס'וואקסט תבואה, זיין אייגענע תבואה, כי אתא ווען ער איז צוריקגעקומען, אמרו ליה האבן זיין חברים אים געפרעגט חיטין נעשו יפות, ס'איז געלונגען די חיטין וואס זענען געוואקסן די יאהר, איז ער האט נישט געוואלט ענטפערן ווייל ס'איז נישט אזוי געלונגען, אמר להם האט ער געזאגט שעורים נעשו יפות, די שעורים זענען שיין געוואקסן. אמרו ליה, האבן זיי חוזק געמאכט פון אים, האבן זיי געזאגט, צא ובשר לסוסים ולחמורים, גיי זאג די בשורה פאר די סוסים און פאר די חמורים, דכתיב דא שטייט אין פסוק, השעורים והתבן לסוסים ולרכש, אז וואס מען זעט דא אז די שעורים איז א מאכל בהמה, און ממילא האבן זיי אפגעלאכט פון אים, וואס זאגסטו אויף די שעורים, שעורים דאך נישט קיין מאכל אדם, פרעגט די גמרא מאי הוה ליה למימר, וואס האט ער געדארפט זאגן, ער האט דאך געוואלט אויפפאסן אויפן לשון, ער האט נישט געוואלט זאגן נישט קיין שיינע זאכן, עס איז נישט געלונגען, ער האט געזאגט שעורים איז געלונגען, צו מרמז זיין דאס, און וואס האט ער אזוי נישט גוט געזאגט? ענטפערט די גמרא, ער האט געדארפט זאגן א אנדערע לשון, ער האט געדארפט זאגן אדער אשתקד נעשו חיטין יפות, אז פאריאר איז געוואקסן שיינע חיטין, ער האט נישט געדארפט זאגן אז ס'איז געוואקסן שיינע שעורים, אי נמי, א צווייטע לשון וואלט ער געקענט זאגן, עדשים נעשו יפות, אז די עדשים איז געלונגען, ווייל עדשים בכל זאת איז א מאכל אדם, אבער שעורים איז א מאכל בהמה, וואלט ער נישט געדארפט אנכאפן די לשון.